שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנדט, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

דא רעדט אלף טאבאטשניק, איך בין איצט ביי ה. לייוויקן אין שטוב און מיר גרייטן זיך צו האבן א שמועס וואס האט א שייכות מיט דער אידישער פאעזיע און באזונדערס מיט דער פאעזיע פון ה. לייוויקן אליין. מיר וועלן אנהייבן דעם שמועס איידער פריינד לייוויק וועט רעקארדירן א צאל פון זיינע לידער פאר דער רעקארדירטער אנטאלאגיע די שטים פון אידישן פאעט, פריינד לייוויק, איך האב אייך געוואלט שטעלן אפאר פראגן, אייניגע פון זיי געהערן אפשר צו די שווערע, אייביגע פראגן וואס קענען נישט פארענטפערט ווערן, איך בין אבער זיכער אז איר האט וועגן די פראגן נישט איינמאל געטראכט, און עס וועט זיין אינטערעסאנט צו הערן וואס איר האט וועגן זיי צו זאגן. וואס האלט איר איז אזוינס פאעזיע? וואס מאכט איינעם פאר א פאעט? איז טאקע א פאעט אן אויסדערוועלטער? און אויב ער איז יא אן אויסדערוועלטער, צו וועמען איז ער פאראנטווארטליך? וועמען דארף ער געבן א דין וחשבון פאר זיין אויסדערוועלונג אדער קרוינונג, ווי מלך ראוויטש האט דאס לעצטענס אנגערופן אין זיינעם א בוך?
די פראגע וואס איר פרעגט מיך, ליבער טאבאטשניק, איז אן ענין וואס האט מיך שטענדיג פארנומען און פארנעמט מיך אויך לעצטנס.
היינטיגע נאכט ווען איך האב געוואוסט אז איר קומט, האב איך אסאך געטראכט וועגן דעם, און געטראכט איבערהויפט טאקע וועגן אט דער דאזיגער פראגע, כאטש איך האב נישט געוואוסט אז די פראגע וועט שטיין ביי אייך אויפן ערשטן פלאן. איך אליין האב עס אסאך מאל ביי זיך געפרעגט, סיי אין שייכות מיט זיך אליין, מיט מיינע אייגענע לידער, סיי אין שייכות מיט די לידער פון אלע מיינע קאלעגן פון דער גאנצער אידישער פאעזיע בכלל, געוויס אויך מיט דער פאעזיע פון דער וועלט, אויף וויפיל איך קען זי, און איך האף אז איך קען זי מער ווייניגער, האב איך טאקע נישט איינמאל ביי זיך אליין געפרעגט, וואס איז אזוינס פאעזיע?

אז די אידישע ליטעראטור איז אין א געוויסן זין אן אנדערע. אן אנדערע נישט דערפאר ווייל זי שטעלט זיך אין דער ראל פון אן אויסדערוועלטער, אדער זי נעמט זיך אן מיט גאווה צו האלטן זיך גרויס, נאר דערפאר ווייל אונזער ליטעראטור איז א יונגע. מיר רעדן געוויס וועגן אונזער ליטעראטור אין אירע קינסטלערישע דערגרייכונגען. זי איז געקומען צום לעבן פון אונזער פאלק נאך אן אפגאנג פון טויזנטער יארן. און אזוי ווי זי איז א יונגע, איז האט זי אין משך פון דער יונגשאפט, אין משך פון לאמיר זאגן א פֿינף און זיבעציק יאר, דורכגעמאכט א פראצעס וואס אנדערע ליטעראטורן האבן פאר דעם געדארפט האבן אסאך מער צייט, אפשר הונדערטע יאר. אונזער ליטעראטור, אונזער אידישע פאעזיע בפרט, האט דורכגעמאכט אין משך פון א קורצער תקופה אן אויפגאנג, א גרויסע אנטוויקלונג, א פונאנדערשפרייטונג פון כוחות, אן אויפקום פון א פאר דורות וויכטיגע, מיר מעגן זיך נישט שעמען צו זאגן, גרויסע פאעטן. מוז ממילא ביי יעדן אידישן פאעט, ביי יעדן אידישן מענטשן וואס פארנעמט זיך מיטן אידישן ווארט, אויפקומען א מאמענט ווען ער פרעגט זיך, וואס אזוינס איז געשען מיט אונזער פאלק, מיט אונז אליין, וואס דער ענין פאעזיע, דער ענין ווארט איבערהויפט, האט אונז אזוי פארכאפט אז ער האט אונז אסאך מאל אוועקגעשטעלט אפילו פאר א צושטאנד ווען מיר זאלן וואגן צו טראכטן אז אונזער היינטיגס ווארט, אפילו ווען מיר רופן עס אן וועלטליך ווארט, האט א טיפע שייכות צו אונזער אידיש רעליגיעזן מהות און איז אפשר א פארזעצונג, א המשך, פון אונזער רעליגיעזן גאנג, פון אונזער אמונה געמיט אין משך פון טויזנטער יאר. איך האלט אז דאס איז אזוי אז די היינטיגע ליטעראטור אונזערע, און איבערהויפט טאקע די אידישע דיכטונג, איז דאס. דיכטונג ווי איך פארשטיי זי איז סיי א מין פערזענליכע השתפכות הנפש, סיי א געוויסע שליחות וואס ווערט אנגעטרויט דורך בענקשאפטן, ערווארטונגען, האפענונגען פון א פאלק ביידע צושטאנדן פארעמען זיך אויס דורך די ווערטער וואס דער דיכטער באקומט ארויס פון זיך. ווידער וואס וואס ער באקומט ארויס פון זיך, כ'וויל ניט זאגן דאס ווארט זינגט ארויס פון זיך, און כ'וויל ניט זאגן, נוצן די אלטע טערמינען וואס מ'האט גענוצט פאר דיכטער, כאטש אין דער אמת'ן זענען זיי אמת אויך ביז היינט, מיר נוצן נאר אנדערע ווערטער. מען נוצט ניט לאמיר צום ביישפיל דאס ווארט מוזע, מיר האלטן דאס פאר אן אפגעריבן ווארט, פאר אן אלט ווארט, מיר שעמען זיך צו זאגן דאס ווארט מוזע. אבער אין דער אמת'ן איז די וואס האבן אפערירט זייער געמיט. און זייער בענקשאפט צו געפינען אויסדרוק פאר זיך דורכן ווארט, האבן זיי זיך געשטעלט אזוי ווי אונטער דער השגחה פון א העכערער קראפט, וואס זיי האבן אנגערופן מוזע, איז אין אמת'ן א ריכטיגער ענין. מער ניט װאָס מיר אַזױ טראַכטן. איך האָב הײַנטיקע נאַכט אױך געטראַכט װעגן דעם. מיר בײדע, װען אַ ייִדישער פּאָעט װאָלט װעלן געפֿינען דעם אױסדרוק פֿאַר דער שליטה, װאָס איז דאָ איבער אים, װאָלט ער װעלן געפֿינען אַנדערע װערטער, אַן אַנדער װאָרט אפֿשר, װאָס האָט אַ שײַכות, װאָס איז צוגעפּאַסט צו אונדזער גאַנצן היסטאָרישן גאַנג און צו אונדזער. טראדיציע אין וועלכע מיר האבן זיך אריינגעלעבט, צי מיר זענען פרום צי מיר זענען ניט פרום היינט אין דעם זין אין טראדיציאנעלן רעליגיעזן זין, האבן מיר זיך אריינגעלעבט אין געוויסע ווערטער און סימבאלן און באצייכנונגען וואס שטימען אויך היינט מיט אונזער היינטיגן געמיט אפילו ווען מיר זענען מיר גייען ניט אין שול מיר זענען ניט פרום אזוי צו זאגן אינעם זין פון אפהיטן געוויסע זאכן. האלט איך קודם כל אז אז אידישע דיכטונג איז א געוויסע אויסשטראלונג פון דער גאנצער טויזנטיאריגער אידישער פרומקייט, און ס'איז אין א געוויסן זין א רעליגיעזע איבערלעבונג. שרייבן א ליד איז. פאר מיר, מיר רעדן צווישן זיך אינטים, כ'וואלט עס, כ'ווייס נישט צי כ'וואלט עס געזאגט אויף א פארזאמלונג, ס'איז דא זאכן אזוינע וואס מען מען האט נישט קיין מוט צו זאגן וועגן זיי, און מען דארף זיך אפשר שעמען צו זאגן וועגן זיי, אבער מיר רעדן דאך צווישן זיך ווי צוויי קאלעגן, ווי צוויי דיכטער איינער צו די אנדערע, וויל איך ניט פארלייקענען פון זיך דעם דעם אויסדרוק אז איך פיל אסאך מאל ביים שרייבן ביי א ליד, פיל איך ווי איך וואלט תפילה געטון. איך פיל אסאך מאל דאס ליד טאקע ווי א תפילה. אין די מערסטע מאמענטן פון מיין אייגענעם פון מיין אייגענעם צוגאנג צו זיך און צו דער זוכונג פון ווארט ווי אזוי צו קענען דורך ווארט איבערגעבן מיין אייגן לעבן, מיין גאנג אין לעבן, און דאס פארבארגנסטע וואס איז דא אין דיר וואס זוכט אן אנטפלעקונג, און וואס זוכט פון א געוויסן כאאטישן צושטאנד אריינגיין אין א געוויסער פארם, אין א געוויסער צוזאמענשליסונג, פיל איך אלעמאל א רעליגיעזע אמת'ע דערהייבונג ווי א איד וואס דאוונט. אינגאנצן גלייך איז עס נישט. ס'איז נישט אינגאנצן גלייך דערפאר ווייל דער מעטאד פון פון איבערגעבן זיך דורך ווערטער וואס קומען ארויס דורכדעם וואס איר שרייבט א ליד, אדער וואס איר דארפט געפינען ערשט פאר אייער איבערלעבונג א ווארט, איז נישט גלייך צום דאווענען דערפאר, ווייל בשעת א איד דאווענט,

אנשטרענגען זיך, אויב ער וויל דאווענען מיט אמת'ער כוונה, דארף ער זיך אנשטרענגען אריינצולייגן זיך אין די ווערטער וואס זענען אים שוין געגעבן געווארן און געשאפן געווארן פאר אים. פאר דעם דיכטער שטייט אן אנדער, אן אנדער צוגאנג, אן אנדער צושטאנד, וואס ער דארף אליין שאפן די ווערטער פון דער תפילה,

אן אנדער שעפערישן, וואלט איך געזאגט, אויסגאנג, דורך דעם וואס ער אליין אין דעם מאמענט שאפט אי די ווערטער פון דער תפילה, אי די איבערלעבונג פון תפילה טון, ביידע זאכן, אי ער שאפט דאס ווארט פון דער תפילה, אי ער איז מתפלל. מיין איך צו זאגן מיר דארפן זיך נישט שרעקן פאר די ווערטער וואס איך זאג, מתפלל זיין און תפילה טון, וואס דאס קען אויסקומען פאר א זייטיגן מענטשן אדער וואס איז איינגעוויינט צו זאגן צו טראכטן וועגן תפילה טון וועגן מתפלל זיין אין פארטיגע אפגעשלאסענע שוין צוגעוואינטע אזוי צו זאגן צוגאנגען, אבער דאס איז ניט קיין ענין פון גאווה, פארקערט איך האלט אז ס'איז גאר. א באשיידענער צוגאנג צו זיך און צו דיין אייגענעם לעבן און צו דיין אייגענעם ווארט, ווען דו פילסט אז דאס וואס דו טוסט, וואס דו טראכסט, וואס דו לעבסט איבער, און די ווערטער וואס דו געפינסט פאר זיי, זענען אן אויסדרוק פון דיין אינערליכן רעליגיעזן צוגאנג צו דער וועלט און צו מענטשן. און דיין רעליגיעזן צוגאנג אויך צו דיין אייגן פאלק. פון מיין אייגענער דערפארונג אז איך זיך באטראכט וועגן דעם מהות פון פאעט. איך געדענק מיך אז איך האב געקראגן א פארלאנג, א ווילן, א בענקשאפט צו זיין א דיכטער. נאָך זײַענדיק אַ ייִנגל. װי כ'בין אַלט געװען אַ יאָר עלף, געדענק איך, װען איך האָב נאָך געלערנט אין דער ישיבֿה. כ'בין געװען פֿרום. כ'בין געזעסן איבער דער גמרא און געלערנט. און איך האָב געהאַט שױן אַ געלעגנהײט אַרײַנצוקוקן אין טיפֿערע ספֿרים, ניט נאָר אין דער גמרא, אין אַ געװיסן זינען פֿון אײניקע ספֿרים פֿון קבלה. און אין די פארטיפונגען פון אידישע גרויסע פארשטייער אידישע גאונים האב איך געהאט א בענקשאפט צו געפינען א מעגלעקייט אויך פאר מיין אייגענעם אויסדרוק. כ'ווייס נישט דאס איז קען זיין וואס יעדער מענטש האט עס. און דאס וואס מיר רופן אן טאלאנט, און דאס וואס מיר רופן אן באגאבונג, ווי מיר מעסטן דאס, צו גרויס צו קליין, דאס זענען אלץ שפעטערדיגע זאכן וואס קומען נאך. די הויפט זאך איז דער ערשטער מאמענט, דער ערשטער מאמענט איז אזוי ווי א מאמענט טאקע פון אן אנטפלעקונג. איך האלט אז ס'איז דא אנטפלעקונג. אז ס'איז דא אנטפלעקונג אין מענטשליכן לעבן, ס'איז דא אנטפלעקונג אויך אין דער ליטעראטור. ניט אומזיסט האבן די נביאים, צום ביישפיל, האבן אנגעבונדן זייערע ווערטער, זייערע איבערלעבונגען, זייערע זעאונגען, אָן דעם כּוח פֿון גאָט. זײ האָבן געזאָגט, ס'איז געװען אױף מיר דער גײַסט פֿון גאָט, ס'האָט גערוט אױף מיר דער גײַסט פֿון גאָט, און אַזױ װײַטער. איך מײן, אַז דער דאָזיקער צושטאַנד עקזיסטירט אױך הײַנט. עקזיסטירט איבערהױפּט, האַלט איך, בײַ אַ ייִדישן דיכטער. צי ער זאָגט עס, צי ער זאָגט עס נישט. אבער טיף אין זיך, אין זיין אייגענעם געמיט, איז פאראן אזא מין צוגאנג צו זיך, צו זיין ווארט און צו זיין זוכעניש וואס ער זוכט דורך זיין דורך זיין ווארט וואס ווי אזוי צו פארמולירן זיין לעבן. די ערשטע די ערשטע מאמענטן מיינע אן אייגן דא צווישן זיך האלט איך זענען די וויכטיגסטע, זיי זענען די יסודות'דיגע, אדער די יסודות'דיגסטע פאר דעם גאנצן ווייטערדיגן גאנג פון מיין אייגענעם לעבן און פון מיין אייגענעם שרייבן. וואס איז דער תוך פון דער דאזיגער יסודות'דיגסטער איבערלעבונג? עס איז עס איז ריין, ס'איז נאך נישטא קיין שמץ פון געדאנק פון עפעס א אויסשליסן זיך און שטרויכלונגען און באגעגענישן מיט אנדערע כוחות און א שטרייט פון קאנקורענץ און פון קאמף פאר ווערטער און פון קאמף פאר געוויסע פארן פלאץ, פאר א וואנט צי פאר א מערבוואנד צי פאר א מזרחוואנד. אין יענע מאמענט איז די דאזיגע דער דאזיקער חשבון אינגאנצען נישטא, דערפאר האלט איך איז ער דער ריינסטער און ער איז דער אנהייב פון דעם קוואל פון דער דיכטונג אין א מענטשען. און די מיין גאנצען לעבען דארף איך זאגען, נישט קוקענדיג אויף אסאך שטרויכלונגען, און מיר זענען אלע ניט מער ווי מענטשען, און צוזאמענשליסען האבען מיר דאך אסאך, און עס זענען דא אין דער ליטעראטור אט די אזויגערופענע קאמפן און שטרייטן און אזוי ווייטער. דאס גאנצע לעבן מיינס, אין די טיפערע מאמענטן מיינע, ווען איך בין מיט זיך אויפריכטיג און אליין און ערליך, איבערהויפט טאקע ווען איך בין אליין, פיל איך דעם רוח פון יענעם יענעם אנהייב פון אן אנטפלעק. ווען איך בין אלט געווען, ווען איך בין געווען א יונגל, איך בין אלט געווען נישט מער ווי א יאר עלף צוועלף, און איך האב דערפילט די ערשטע בענקשאפט, עס קען זיין אז דורך דעם איינפלוס, דורך דעם איינפלוס פון פון לערנען, דורך דעם איינפלוס פון די נביאים, דורך דעם איינפלוס פון דאוונען, דורך דעם איינפלוס פון זיין אליין מיט זיך אין שול און ארומגיין איבערן שול און שפאנען און טראכטן און זען פאר זיך געוויסע זעאונגען, וואס איך בין אין דעם זין נישט קיין ניט קיין יחיד און ניט קיין אויסנאם. יעדער יידישער אינגל וואס האט געלערנט און איז געווען אין דער דאזיגער אטמאספערע האט געהאט די דאזיגע זעאונגען, מיר זאגן היינט לאמיר זאגן משיחישע איבערלעבונגען, זיי זיינען געווען אין אונז. מיר האבן דאך געטראגן אין זיך די דאזיגע איבערלעבונגען פון א קץ הימים, פון א דערלעזונג. פון פון פון טאקע פון א פון א פון א פון א משיח פון אן איינעם פון א מענטשן וואס וועט קומען אונז אויסלעזן וואס ער איז ערגעץ דא און מיר זוכן אים און מיר בענקען אים נאך אים איז געווען נאטירליך אז מיר זאלן איבערטראגן אויף די דאזיגע איבערלעבונגען זאלן מיר דאס איבערטראגן אויף זיך און מיר זאלן ווערן כמעט ווי שותפים צו דעם דאזיגן צושטאנד. און יעדער זאל איבערטראגן אויף זיך א געוויסן טייל פון דער דאזיקער איבערלעבונג, וואס אלע צוזאמען ווען ווען עס ווערט צוזאמענגענומען ווערט דאס שוין דאמאלס א גרויסער אלגעמיינער וועלט כח. איך דערמאן זיך אן אן יענע מאמענטן ווער איך אלעמאל שטענדיג געטרייסט און געשטארקט, און איך דערפיל זיי אז זיי שטייען, הינטער דער מאמענט שטייט הינטער מיר און באגלייט מיך. ווען האב איך פאר זיך די ריכטיגסטע מאמענטן ווען איך קען דאס ווען איך קען ווען איך קען דאס פארווירקליכן? ווען איך קען אט די כוונה ארויסברענגען אל הפועל? דארף איך זאגן אז די מערסטע איבערלעבונגען מיינע אין שייכות צו מיין אייגענעם שרייבן פיל איך ביינאכט. אין די שפעטע שעהן פון דער נאכט. איך קען ליגן אויפן בעט, מערסטנטיל בין איך א, וואלט איך געזאגט, א ליגער. אין אמאליגע יארן פלעג איך זיין אן ארומשפאנער אין דעם צימער. אבער מיין לעבן, אסאך יארן אין טורמע, ליגנדיג אויף די נארע, איך מיין אז די זאכן זענען אינטערעסאנט פאר די זעהען אינטערעסאנט אויס. די יארן וואס איך בין אפגעלעגן אויף דער נארע, זעקס יאר. דערנאך א דריי פיר יאר וואס איך בין אפגעלעגן דא אין אמעריקע שוין אין סאניטאריומס. און וואס גראד יענע יארן זענען געווען פאר מיר, נישט קוקנדיג אויף דעם וואס זענען געווען זייער שארף פיינליכע שארף טראגישע, שארף איינזאמע זענען זיי, ווען איך זע זיי איצט אהינטער זיך, זענען זיי פאר מיר געווען אין א געוויסן זין די, איך וויל ניט זאגן די ליכטיגסטע, דאס וואלט געווען איבערגעטריבן, זיי זענען געווען פאר מיר די וויכטיגסטע, די אינטימסטע, די יארן ווען איך בין אממערסטן געווען מיט זיך פול. ווען איך בין געווען מיט זיך הונדערט פראצענט מיט זיך, און ווען דאס וואס איך האב געשריבן און וואס איך האב וואס איך האב איבערגעגעבן דורך ווארט זענען געווען אינגאנצן ריין פון וועלכע ניט איז זייטיגע זייטיגע שטערונגען, ריין פון זייטיגע כוונות, האבן געהאט צו טון נאר מיט דעם צושטאנד אליין. און דערפאר טראכט איך וועגן זיי אלעמאל מיט גרויס התפעלות און מיט גרויסער בענקשאפט. עס וועט זיין נאטירליך מאדנע ווען איך וועל זאגן, אפילו ווען איך בין שוין איצט אלט, איך גיי שוין אין זיבן און זעכציגסטן יאר, אז איך וואלט נאך געווען א בעלן אין די עלטערע יארן, אריינצוקומען אין אזא צושטאנד וואו איך זאל קענען אינגאנצן זיך באפרייען פון דעם ארום, פון אלע שטרויכלונגען וואס זענען דא אין לעבן, און איך זאל קענען אריינגיין אין א צושטאנד, אין א געמיט, וואו איך זאל זיין אזוי ווי איך וואלט געלעגן אדער אויף דער נארע פון דער טורמע אדער אויפן בעט פון שפיטאל, כדי צו זיין אינגאנצן פול מיט זיך און האבן א איבערצייגונג אז. אז דו ביסט טאקע פארבונדן מיט דער גרויסער קראפט וואס איז דא אין לעבן אין דער וועלט, אז דו ביסט פארבונדן מיט דעם וואס דו האסט געטראכט אין יענע קינדערשע יארן, אז דו ביסט אויף א שוועל פון א גרויסן וועג, אויף א שוועל פון א גרויסן גרויסן גאנג אין א וועלט וואס קיינער וועט דיר נישט שטערן און וואו ס'זיינען קיין שטערונגען נישטא. אט דעם דאזיגן צושטאנד באטראכט איך פאר דעם עצם פאר דעם עצם תוכ פון מיין צוגאנג צום ליד, פון מיין צוגאנג צום ווארט. דאס ווארט וואס באקומט זיך אין א ליד.
אנטשולדיגט א מאמענט, איר זאגט אז איר פילט דעם רוף צו שרייבן א ליד ביינאכט.
רעדט וועגן דעם מער גענוי. יא יא. דאס ווארט וועט אפשר מאכן אמאל אן איינדרוק, און ביי אסאך מאכט דאס אן איינדרוק, אז עס גיט זיך מיר לייכט. אבער איך דארף זאגן, דעם ריינעם אמת, איך ווייס נישט ווי ביי אנדערע פאעטן, מסתם איז ביי אנדערע פאעטן אויך אזוי. עס קען נישט זיין לייכט, עס איז נישט גלאט אזוי, עס פאלט אראפ פון הימל. עס קען זיין אמאל אמאל לענגער אמאל ווייניגער אמאל לייכטער אמאל שווערער אבער דער פראצעס איז א פראצעס פון אן אנשטרענגונג דער פראצעס פון א פון פון פון א פון א פון אן עבודה דער פראצעס פון א גרויסער פון א שארפקייט פון א גרויסער אנשטרענגונג. וואס מוז קומען דאמאלס ווען דו ביסט מיט עפעס שארף און טיף אנגעלאדענט. עס קען ניט קומען גלאט אזוי אין די וועלט אריין ווען דו גייסט ארום פוסט און פאס אדער זארגלאז אדער אויסגעטאן פון זאכן. אויסגעטאן אויכעט פונעם גאנצן יאך פון דער וועלט קען עס נישט פאלן גלאט אזוי אראפפאלן. אויב עס איז דא א רוח הקודש מוז ער ארונטערקומען דאמאלס ווען דו אליין גייסט אים אנטקעגן.

איך ארבעט מערסטע טייל ביינאכט, איך ווייס נישט פארוואס געפעלט מיר די נאכט מערער, אבער מיר געפעלט זי דערפאר ווייל דאמאלסט האב איך א מעגליכקייט צו זיין אינגאנצן פול מיט זיך אליין. אפשר איז דא אויך אן אנרוף? וואס מיינט איר גענוי מיט זיין פול מיט זיך? מיט זיך אליין אן א שטערונג, טאקע אן א שטערונג פון זייטיגע מענטשן, און אין דער פולער שטילקייט וואו דו קאנסט הערן זיך אליין אפילו ווען דו ביסט שטום. ווארטנדיג אויף אייך האב איך נעכטן ביינאכט אנגעווארפן עטליכע שורות פון א ליד. כ'האב זיי אנגעווארפן אויף דעם אופן ווי עס געשעט מיט מיר זייער אפט. איך שלאף ניט אמאל שעה לאנג. איך בין א שלעכטער שלאפער דערהויפט אין די לעצטע יאר. און איך פארלעש דאס פייער. און אינמיטן די נאכט. קען מיטאמאל מיר אויפלויכטן אן ערשטע שורה. אן ערשטע שורה, און איך האלט, לויט מיין ערפארונג, אויף וויפיל איך פארש זיך אינעם גאנצן פראצעס פון מיין שרייבן, וואס איך האב שוין אויף מיין חלק אפשר צוויי טויזנט לידער, האט די זוכעניש פון דער ערשטער שורה ביי מיר געשפילט די הויפט ראלע. איך קען נישט זאגן אז איך האב א ליד א פארטיגס שטענדיג, איך האב זי ניט פארטיג שטענדיג. ווען עס גייט אויף אין מיר די ערשטע שורה אדער די ערשטע צוויי שורות, ווערן זיי ווי א מין מאגנעט, ווי א צוציאונגס קראפט פון די קומענדיגע שורות וואס מוזן אומפארמיידליך קומען. אזוי פיל איך אלעמאל דעם פראצעס, און אויב מיר געלינגט ארויסצובאקומען פון זיך די ערשטע פיר שורות, א גאנצע סטראפע, בין איך דאמאלט זיכער אז די אנדערע סטראפעס וועלן קומען. איך בין ניט זיכער ווי גרויס דאס ליד וועט זיין, אבער איך האב אן אנונג מער אדער ווייניגער דעם פארנעם פון די ווייטערדיגע שורות. איך בין ווי איר ווייסט א דיכטער וואס שרייב מיט גראמען. איך האב אויך פארזוכט אסאך מאל דעם טעם פון שרייבן אן גראמען, ווייסע פערז. אבער איך האלט דעם גראם פאר א זייער. וויכטיגן טייל פון מיין ליד. א טייל דערפאר ווייל ער גיבט מיר, דער גראם גיבט מיר גלייך די איבערלעבונג פון פון ארומשליסן מיין איבערלעבונג. ער גיבט מיר גלייך די מעגליכקייט פון א סדר. פון ברענגען פון זען פאר זיך די פולע ארדענונג פון דעם צושטאנד וועלכער איז אין דעם מאמענט פון אויפקומען נאך אין א כאאטישן צושטאנד אין ניט ארגעניזירטן, גיט ער מיר די האפענונג פון דעם גראם, אדער די אנטפלעקונג פון דעם גראם גיט מיר גלייך די מעגליכקייט צו דערזען דאס ליד פאר זיך אין דעם פולן אנקומען, האב איך גלייך, איך האב אויפגעהערט, איך האב, איך האב אנגעווארפן די דאזיקע שורות אין שייכות מיט דעם דאזיקן שמועס, וואס האט א שייכות מיט דעם פארוואס לאקט מיך די האלבע נאכט? פאר מיין טאטן איז די האלבע נאכט געוועזן חצות. פאר מיר איז אויך דער זעלבער חצות, נאר איך זיץ נישט אויף דער ערד. דאס זענען די צוויי שורות וואס איך האב אנגעווארפן, און איך האף אז אז עס וועלן צוגעצויגן ווערן צו די דאזיגע צוויי שורות, די שורות, די אומפארמיידליכע וואס מוזן קומען. האלט איך אז א אפשלוס פון א ליד איז אן אומפארמיידליכקייט. ס'איז דא א פולע געזעצמעסיקייט אין דעם גאנג פון א ליד. אבער די הויפט זאך איז, זאג איך, די ערשטע אנטפלעקונג פון די ערשטע ווערטער. דאס איז מיין ערפארונג וואס איך האב געהאט אין גאנצער צייט וואס איך שרייב. ס'וועט זיין פאר אייך אינטערעסאנט צו דערציילן פאר אייך די דערפארונג פון מיין ערשטן ליד מיט וועלכן עס הייבט זיך אן מיין גרויסער באנד לידער די געזאמלטע לידער דאס ליד ערגעץ ווייט ערגעץ ווייט ליגט דאס לאנד דאס פארבאטענע.

זענען דער אמתער אנהייב פון מיין אייגענער אנטפלעקונג פון זיך אליין. איר דארפט דאך איר דארפט דאך פארשטיין אז ביז דעם דאזיגן ליד וואס איז געשריבן געווארן אגב אין אמעריקע אין פילאדעלפיע בין איך דאך שוין געווען בין איך געקומען אן אנגעלאדענער מיט אזויפיל איבערלעבונג, סיי פון א קינדהייט און סיי פון שפעטערדיגע איבערלעבונגען אין באוועגונגען אין דער ישיבה און אזוי ווייטער, און דערנאך אין טורמע און קאטארגע, און דאס לויפן פון דארטן קיין אמעריקע, און דורכמאכן דארט דעם ערשטן יאר פון ארבעט, פון זוכעניש, פון זוכן מענטשן מיט וועמען צו באגעגענען זיך, צו זוכן א וועג. ווי אזוי צו צוקומען צום שרייבער, ווי געזאגט האב איך אייך געזאגט אז איך האב געהאט א בענקשאפט צו זיין א שרייבער פון די קינדערשע יארן אן, כ'האב געשריבן לידער אין טורמע, כ'האב געשריבן פאעמעס אין טורמע, אבער אז כ'בין געקומען אהער אין אמעריקע בין איך דאס ערשטע יאר געווען אין פילאדעלפיע, כ'האב דארט געלערנט זיך צו זיין א קאטער אין א שאפ, און איך האב זיך באקענט דארטן מיט וולאדעקן און מיט משה כץ וואס האט ארויסגעגעבן די אידישע וועלט אין פילאדעלפיע, און איך האב דערציילט משה כצ'ן, איך האב אים געוויזן עטליכע לידער מיינע, זענען זיי אים שטארק געפעלן געווארן, און ער האט מיך געבעטן אז איך זאל אים געבן די לידער אין דער צייטונג, און איך האב אים געגעבן. האב איך אפגעדרוקט אין דער צייטונג א צען פופצן לידער, אבער איך האב געפילט אז ס'איז ס'איז נאך אלץ נישט דאס, ס'איז נישט דאס. און כ'בין געווען אומרואיג וואס איך האב זיך נישט געקענט באפרידיגן. וואס איז געווען ניט גוט. איך האב געפילט אז איך בין אן אנגעלאדענער מיט איבערלעבונגען, מיט אינערליכע בענקשאפטן, מיט א גאנץ לעבן וואס שטייט אונטער זיך כ'בין דאמאלס געווען פֿינף און צוואַנציק יאר, און איך קען ניט געפינען דעם ערשטן אויסדרוק מיט וועלכן איך אליין זאל זיין צופרידן. כ'האב געארבעט דאמאלס אין א שאפ. איך בין נאך דאמאלס נישט געווען באקאנט מיט די אמעריקאנער אידישע פאעטן. כ'בין געווען נאר באקאנט מיט קאליע טעפער. אבער אזוי ווי כ'בין אוועקגעפארן פון ניו יארק אין פילאדעלפיע, כ'האב אנגעהויבן ווי א פעיפער-הענגער, כ'בין אוועקגעפארן אין פילאדעלפיע דורך אימיצנס א רעקאמענדאציע, כ'בין אהינגעקומען אין א שאפ צו לערנען זיך פאר א קאטער, איז מיר געפעלן געווארן בעסער. די מלאכה צו זיין א קאטער ווי צו זיין א פעיפער-הענגער, וואס דאס איז א שווער א צו שווערע ליניע געווען פאר מיר. כ'בין ניט געווען באקאנט מיט די לידער פון די אמעריקאנער אידישע פאעטן. כ'בין געווען באקאנט מיט אייניגע, כ'בין געווען באקאנט מיט עטליכע לידער פון מאני לייבן, כ'האב זיי געליינט און זיי זענען מיר געווען שטארק געפעלן. מאני לייב האט מיך גלייך מיט זיינע לידער גענומען, דאס דארף איך זאגן, גלייך גענומען. כ'האב דערפילט זיין. זיין פרישקייט, זיין יום-טובדיגקייט, די פליגלדיגקייט פון ווארט, און דער שלויער ארום זיין ווארט. און איך האב געפילט אז איך האב נאך נישט דעם ערשטן שליסל צו זיך. כ'האב געארבעט אין שאפ א גאנצן טאג, שווער געארבעט, ס'איז געווען ווינטער. עס איז דאמאלס געווען, יענער יאר איז אין פילאדעלפיע געווען א שארפער ווינטער, די גאסן זענען געווען פארדעקט מיט קופע שניי. איך האב אפגעארבעט דעם טאג אין שאפ און איך בין געגאנגען צו זיך אויף מיין קווארטיר וואס איז געווען ערגעץ אין א שטוב אויף א בוידעמל האב איך געהאט א צימער. איך בין ארויפגעקראכן ביינאכט אויפן בוידעמל כ'האב זיך געלייגט אויפן בעט און איך האב געפילט א גאנצן טאג אז איך בין געוואלדיג אומרואיג, און די אומרואיגקייט איז געווען אט פון דער דאזיגער שטענדיגער בענקשאפט מיינער וואס איז מיר נאכגעגאנגען, ווי אזוי קען איך אנהייבן, ווי אזוי קען איך אנטפלעקן אין זיך דאס די לידער אדער דאס ערשטע ליד וואס זאל מיר געבן אליין א צופרידנקייט. און איך זאל קענען זאגן צו זיך אליין אט דאס איז דער שליסל מיינער. איך בין געלעגן אויפן בעט, א קליינער גאז האט געברענט, אויפן גאס איז געווען ווינטערדיג שטארק, א ווינט כמעט ווי א זאווערוכע, ס'איז געווען פול מיט שניי, און איך ליג איינער אליין און איך פיל מיך פארפאלן, עלנד און איינזאם אין דער דאזיגער גרויסער וועלט, און מיטאמאל גייט מיר דורך. א געדאנק גיט א לויכט אין מיר. איך בין טאקע אין אמעריקע. איך ליג אויף א בעדעמל. אבער הינטערן פענסטער וואיעט א זאווערוכע. און עס גייט א טיפער שניי. און ס'איז ווייס ארום. און ס'גיט מיר א בלענד פאר מיינע אויגן דער גאנצער סיבירישער

עס איז מיר געווארן ליכטיג אין אויג, און איך האב גלייך דערפילט אז די ווייטערדיגע שורות וועלן קומען, און זיי זענען אין משך פון דער נאכט געקומען, און אממערסטן האט מיך דערפרייט דער קלאנג, דער לאנגער קלאנג. דאס פיר שורידיגע, דאס פיר, דאס פיר זילביגע ווארט פארבאטענע, מיטן טראפ אויפן, אויף דער צווייטער זילבע, און די אנדערע צוויי זילבן זאלן נאכגיין נאך, מען זאל קענען זאגן מיט א לאנגן אטעם, ערגעץ ווייט, ערגעץ ווייט, ליגט דאס לאנד דאס פארבאטענע. איך האב געפילט אז ס'איז ווייט. זילבעריג בלויען די בערג נאך פון קיינעם באטראטענע. אז ס'איז אויפגעקומען די דאזיגע פיר שורות האב איך דערפילט אז ס'איז אויפגעקומען דער האניג מיינער. דער האניג פון א ווייסקייט, דער האניג פון א ניט באטראטענעם לאנד, פון א פארבאטענעם. און דער האָניג פֿון אַ געפֿיל, אַז אין דעם לאַנד אינעם פֿאַרבאָטענעם ליגן אוצרות פֿאַרשאָטענע. די אוצרות פֿאַרשאָטענע האָבן אַ שײַכות מיט מיר, װאָס כ'קאָן זײ ניט אַרױסקריגן, װאָס כ'קאָן זײ ניט אַרױסבאַקומען, און איך בענק אַזױ, װי קריגט מען דעם שליסל זײ אַרױסצובאַקומען? אז איך האב אנגעשריבן די ערשטע אכט שורות האב איך געפילט אז דאס איז נאך נישט גענוג פאר דעם מאמענט, ס'איז נאך נישט גענוג די פרייד פון דערציילן אז ס'איז דא א גרויסע וועלט אן אנגעפילטע מיט פארבאטענעם גוטס, מיט אוצרות. מיט אסאך פרייד און מיט אסאך גליק וואס וואס קען קומען צו דיר, און וואס דו אליין דארפסט דאס אויפגראבן און אליין אריינטון די הענט אין דער טיפעניש פון דעם שניי און ארויסבאקומען זיי. אבער דאס איז נאכנישט גענוג, ווען איך זאל זיך באפרידיגן מיט דעם אליין, וואלט עס נישט געווען, וואלט איך נישט געווען ערליך צו זיך, און צום גאנצן גאנג מיינעם וואס איך בין אויפגעגאנגען. און איך האב געפילט אז איך מוז ארייננעמען ניט נאר די בענקשאפט די אמעריקאנער, איך מוז ברענגען אהערצו אין קאמער דעם מענטשן וואס זיצט טאקע אין סיביר, און דעם מענטשן וואס ליגט טאקע אין טורמע, און דעם מענטשן טאקע דעם פארוואגלטן וואס איז נאך נישטא און וואס איז נאך נישט באפרייט געווארן, און וואס איך בין נאך אין א געוויסן זין אויך נישט דער באפרייטער, די באפרידיגונג מיינע איז נישטא, ווער ווייסט צי זי וועט ווען עס איז זיין, אבער איך דארף גיין צו איר, און די פארשאטענע און פארבאטענע אוצרות ליגן טיף אין דער ערד וואס איך דארף זיי ארויסבאקומען, און ווי איז טאקע דאס פולע גליק אין ארויסבאקומען די אוצרות און אז איך וועל זיי שוין האבן, וועל איך זיין גליקליך? צי איז נישט, צי דארף מען נישט מצרף זיין צו דעם דעם וואס קען זיי אינגאנצן נישט דערגרייכן, וואס קען צו זיי צו זיי נישט צוקומען, און איך זאל ווערן, און איך זאל זיין דער בארעכטיגטער

דער גאנצער גורל פון דעם מענטשן, סיי אין זיין זוכעניש ווי אזוי צו אנטפלעקן זיך, סיי אין זיין זוכעניש ווי אזוי צו פארבינדן זיך מיט דעם וואס מיר רופן אן דעם באשעפער פון דער וועלט, גאט, סיי אין דעם אין זיין פארבינדונג מיט דער גאנצער וועלט, מיט זיין גאנצן גורל, מיט זיין לעבן און מיט זיין שטארבן.

און אויך מיט דעם זעלביקן פאנאנדערגעצויגענעם ווארט אז ער איז טאקע א געפאנגענער, טאקע געפאנגען אויף אויף לאנגע לאנגע דורות, אפשר אויף אייביגקייט. און אויף זיין קאפ שטארבט די שיין פון דער זון דער פארגאנגענער, און ערגעץ וואגלט ווער אום.

די אויפגעעפנט די פארשלאסענע וועלט וואס איך האב געטראגן אין זיך אליין וואס איך האב געזוכט פאר דעם ארויסשלוס. לייב איך וויל אייך פרעגן יעצט האסטו געשריבן דעם פראצעס פון שאפן דאס ליד
וואונדערבאר כ'וואלט אייך געוואלט פרעגן צי גלויבט איר אז ס'איז פאראנען ערגעץ א לייענער? וואס זאל פילן אט די אלע אוצרות פארשטעלטע וואס זענען פאראן אין אייער ליד, און איר האט עס איצט אט ארויסגעבויט דורך אייער ערקלערונג. ס'איז א ריכטיגע פראגע וואס מיך מאטערט עס אלעמאל, אט די סתירה וואס איז דא צווישן דעם פאעט און זיין און זיין און זיין טיפער עמאציאנעלער איבערלעבונג פון ווארט. אדער ווען ער אליין לייענט עס פאר אן אנדער קאלעגע, און דער מחיצה וואס איז דא צווישן אים און דעם לייענער פאר וועמען עס ווערט איבערגעגעבן. איך האב נישט קיין געפיל אז אז דער לייענער לעבט איבער אזוי ווי איך האב עס איבערגעלעבט, סיידן א דיכטערישער מענטש, וואס האט אליין אין א געוויסן זין דורכגעמאכט אזוינע ערפארונגען, און איך האלט אז אז יעדער דיכטער מאכט דורך די ערפארונגען פון זיין לעבן אויפן זעלביגן אופן, אפשר ניט מיטן זעלביגן אימפעט, אויך אימפעט, אבער ניט מיטן זעלביגן אינהאלט, ווייל ער האט דאך ניט דורכגעמאכט די דאזיגע זאכן. אבער אבער דעם אופן ווי אזוי ער גיבט איבער זיין לעבן אין זיין ווארט און אין זיין שורה, גיבט ער דאס איבער אויפן זעלביגן אופן, מיט דער זעלביגער עמאציע, מיט דעם זעלביגן תפילה'דיגן צוגאנג, כמעט ווי א געוויין, און כמעט ווי א געשריי, און כמעט ווי א פרייד. אויף דעם זעלביקן אופן ווי גאר גאר א פרומער איד שטייט און דאווענט און אויפגעהויבן די אויגן צו דער הייך צו גאט, טוט עס דער פאעט ווען ער איז מיט זיך אליין און אין דער שטילקייט און אין דער שטומקייט ארום אים לעבט ער איבער דעם זעלביקן פראצעס פון א גרויסער תפילה, א גרויסער תפילה קודם כל צו זיך און קודם כל צו דעם כח וואס ער שפירט איבער זיך. דעם לייענער האָט ער האָט ער נישט דעמאָלט אין זינען, ער איז נישטאָ פֿאַר. דער לייענער איז דאָך שוין אַ אַ צווייטער פּראָצעס, אַ קומענדיקער נאָך דעם. אין יענעם מאָמענט איז ער נישט דאָ. טאָר ניט זיין. אויב אויב אַ פּאָעט. קאָן, קאָן זיך ניט אַרײַנטאָן, װען ער לעבט איבער זײַן לעבן, און אינגאַנצן אױסטאָן זיך פֿון דעם דרױסן, אױסטאָן זיך פֿון דער װעלט, קאָן ער נישט דערגרײכן און קאָן ער נישט דערגײן צו דעם עצם פֿון זײַן אײגענעם זײַן. דאַמאָלט איז ער ניט אױף דער מדרגה, ס'איז דאָ אַ סך מאָל, װאָס מיר אַלע זײַנען ניט אױף דער דאָזיקער מדרגה. אבער אין די טיפערע מאמענטן, אין דעם אמת'ן אמת'ן אמת פון זיין זיין, מוז ער זיין אויף דער מדריגה. אניט קען ער עס גאר נישט דערגרייכן. נישט, איך וויל אויך פרעגן, איז סוף כל סוף גלויבט איר נישט אז עס איז מעגליך א ליינערישע רעאליזירונג, א פולשטענדיגע לייענערישע רעאליזירונג פון ליד? און צי וואלט איר נישט געזאגט אז דאס איז אפשר די גאנצע אויפגאבע פון דער קריטיק? אויב זי איז מער סענסיטיוו ווי דער דורכשניטליכער לייענער, טאקע אט אזוי יא אנאליטיש, אזוי וואס אנדערע רופן אז קריטיקער פארנעמען זיך מיט צופיל אויסטייטשונג, אז אפשר דאס איז אפשר דער וויכטיגסטער פראצעס פונעם קריטיקער, כדי צו גיבן דעם לייענער די מעגליכקייט פולשטענדיג צו רעאליזירן אט אט דעם קאמפליצירטן, אזוי אט וואונדערליכן, פראצעס פון שאפן א ליד. זענט איר גערעכט, איך האלט אזוי. איך האלט שטארק פון קריטיק און פון קריטיקער. אויף וויפיל זיי זענען אליין אין דער מדריגה פון שעפער, און זיי לעבן איבער די לידער פון א צווייטן פאעט, לעבן זיי עס איבער דורך זיך, דורך זייער אייגענעם לעבן, דורך זייער אייגענע נשמה, און זיי דערגייען אליין צו דער זעלביקער התפעלות, און זיי דערגייען צו דער התפעלות און צו דער באגייסטערונג. אויב ניט צו דער זעלביקער וואס עס איז געווען ביי דעם פאעט, דערגייען זיי צו אן אייגענער באגייסטערונג, צו אן אייגענער התפעלות, וואס איז אין א געוויסן זין א שותף אין שותפות צו דער איבערלעבונג פון דעם דיכטער. און אין דעם זין בין איך זייער מסכים מיט אייך אז די ראלע פון קריטיק איז זייער א גרויסע און זייער א וויכטיגע, אזוי גרויס און אזוי וויכטיג ווי די ראלע פון שאפן דאס ליד. צו געבן דעם לייענער די מעגליכקייט צו רעאליזירן. אי דורך זיך אליין אויף וויפיל דעם קריטיקער געלינגט דורכגענומען צו ווערן מיט די דאזיגע מאמענטן אינטואיטיוו, און אויב עס געלינגט אים דורך זיינע ווערטער, דורך זיינע דערקלערונגען צו דערגרייכן צו דעם דאזיגן תוכן. דאמאלס איז ער אויף דער הויך פון זיין פון זיין שליחות, אויף דער הויך פון זיין ארבעט. און לאמיך אייך נאך עפעס זאגן. אסאך מאל, איבערהויפט אין די לעצטע יארן, איז אויפגעקומען מיר א געדאנק איך זאל שרייבן איך זאל שרייבן מיין ביאגראפיע, באשרייבן מיין אייגענעם לעבן, און וואס ס'איז דאך דא וואס אסאך צו דערציילן. לעצטנס איז מיר אריינגעפאלן א געדאנק, אנשטאט דעם, אנשטאט צו אוועקזעצן זיך און שרייבן מיין ביאגראפיע, וואס דאס איז נישט אויסגעשלאסן, איך וועל עס טון סיי ווי סיי, אויב איך וועל האבן כוח און יארן, וואלט איך פריער געוואלט אנשרייבן, ס'וועט דאך אויסקומען מאדנע צו זאגן, די ביאגראפיע פון מיינע לידער. דאס איז זייער אינטערעסאנט. ס'איז שוין וויכטיגער ווי אייגענע ביאגראפיע ווייל איך מיין צו זאגן אז דורך דעם, דורך דערציילן די ביאגראפיע פון מיינע לידער, אויב ניט פון אלע, ווייל דערציילן די ביאגראפיע פון אלע לידער לאמיר זאגן וואס איך רעכן אז זענען דא א פאר טויזנט, וואלט איך געדארפט אויף דעם אנשרייבן עטליכע בענדער. אבער דערציילן די ביאגראפיע

אויפשליסער פון נייע פארבארגענע שלעסער אין זיך, און מיין דערפארונג איז נאך אזא, אז איין ליד, אזוי ווי א ליד קומט ארויס דורך דער אנטפלעקונג פון די ערשטע שורות, אזוי אזוי קומט ארויס אמאל א גאנצער ציקל לידער דורך דער אנטפלעקונג פון אן ערשטן ליד. איך מיין צו זאגן, אין אלע וואס אין מיין דערפארונג ווייס איך אז זענען דא ביי מיר לידער וואס זענען געשריבן געווארן אין שייכות מיט א ערשטן ליד זענען אנגעשריבן געווארן און וואס דאס ליד רופט ארויס א פראצעס פון נאך לידער אפילו ווען די אנדערע לידער האבן ניט קיין דירעקטע שייכות צו דעם ערשטן ליד. געווען ביי מיר טעג וואס איך פלעג קענען אנשרייבן אכט אדער צען לידער א טאג. דאס הייסט, אז אויב ס'איז מיר געלונגען דורך א געוויסער פריידיגער אינערליכער התעוררות, וואס כ'האב געזאגט, אנשרייבן א ליד, פלעגן גלייך נאכדעם קומען מאניפעסטירונגען פון אנדערע לידער. אין די לעצטע יארן מוז איך זיך מודה זיין בין איך נישט אזא פראדוקטיווער שרייבער, איך קען ביי מיר דורכגיין וואכן און איך קען ניט אנשרייבן קיין ליד, דאמאלס שרייב איך נישט. מיט וואס דערקלערט זיך איז טאקע וואס איך וויל אייך פרעגן, וואס א דיכטער קען ניט אמאל, וואכן ניט שרייבן קיין ליד, ס'טרעפן ביי מיר אמאל חדשים וואס איך קען ניט אנשרייבן קיין ליד און איך בין דאמאלס דער אומגליקלעכסטער מענטש. און איך טראַכט דעמאָלט פֿאַר זיך אַלײן, פֿאַר װאָס ביסטו אומגליקלעך? אָט זענען דאָך דאָ אַף דער װעלט מיליאָנען מענטשן און שרײַבן נישט קײן לידער. פֿאַר װאָס װערסטו אומגליקלעך, װען דו דערפֿילסט מיט אַ מאָל, אַזױ װי ס'האָט זיך אָפּגעהאַקט, אַזױ װי ס'האָט זיך פֿאַרמאַכט, אַזױ װי דער קװאַל האָט זיך פֿאַרשלאָסן? פֿאַר װאָס ביסטו אומגליקלעך? קײן ענטפֿער אַף דעם האָב איך קײנמאָל נישט געקענט קריגן. איך װײס נאָר אײן זאַך, אַז איך גײ אַרום אין יענע טעג אין אַ פֿאַרבאָרגענער און שטילער אַנגסט. כ'בין אומגליקלעך. און די דערמאָנונגען װעגן געפֿרירערדיקע לידער טרײסטן אײַך נישט? זײ טרײסטן מיך, אָבער איך, איך װיל, איך, איך װענד אָן די דערמאָנונגען װי אַן אָנרעגונג צו אַ נײַעם אױפֿקום פֿון נײַע לידער. איך קער זיך אסאך מאל אום צו די דאזיקע מאטיוון.
אבער וואס זאגט איר שעפט זיך אויס ביים דיכטער וואס ער קאן ניט אמאל ניט שרייבן? מיטאמאל, אט איז זיך אן ארטיקל, ארטיקלען אויב איר דארפט שרייבן קענט איר אייך אוועקזיצן אנשרייבן, און וואס איז דאס אנדערש?
מיט ארטיקלען איז אנדערש ווייל ארטיקלען זענען נישט דער אמת'ער תוך פון אייער לעבן, איר קענט אויסקומען אן זיי, און איר קאָנט זי שרײַבן. אױך מיט אַרטיקלען, איז די אַרטיקלען װאָס קומען אַרױס פֿון אַ אינװיניקסטער מאָנונג, פֿון אַ שאַרפֿער טענה צו עמעצן, צו דער װעלט, אָדער פֿון אַ קריג מיט דער װעלט, אָדער פֿון אַ קריג מיט זיך, יענע אַרטיקלען זענען געגליכן, זענען זײ געגליכן צו לידער. אָבער מע קאָן זיך פֿאָרט זיך אַװעקזעצן און מיט, מיט, מיט זיך צװינגען אָנצושרײַבן אַן אַרטיקל. אָבער אַ ליד קאָן מען נישט, אַ ליד קאָן מען נישט. און דאָ ליגט דער גליק פֿון דעם ליד. דאס גליק פון דעם ליד. דא ליגט דער אמת פון דעם ליד. דאס הייסט אז דאס ליד מוז זיין אן אנטפלעקנדיגע ערשיינונג. אט דאס איז וויכטיג. דאס איז וויכטיג. דאס דאס האב איך אייך געוואלט ארויסברענגען.
דעיוויד, איך האב אייך געוואלט בעטן אז איר זאלט מיר זאגן, אויף דעם סמך פון דעם וואס איר האט איצט גערעדט און אזוי אזוי אינטערעסאנט, אזוי טיף און אזוי אנטפלעקעריש, אז איר וואלט, איר וואלט סומירן אייער געשפרעך און דעפינירן די פערזענליכקייט פון דיכטער. איר האט גערעדט וועגן דעם אז דאס שרייבן א ליד איז ווי דאווענען. סוף כל סוף אלע אידן דאווענען, אבער נישט אלע אידן שרייבן, יעדנפאלס אמאליגע פרומע אידן פלעגן אלע דאווענען, אבער ניט אלע האבן געשריבן לידער. וואס סוף כל סוף איז גורם אז איינער פון אזא גרויסער מאסע אידן זאל ער זיין ניט נאר א דאווענער נאר א שליח ציבור, אליין א פארפאסער פון תפילות.
איך מיין אז די פראגע איז די שווערסטע און די קאמפליצירטסטע.

און טויזנטער יארן אז מען פארנעמט זיך מיט דעם, און זענען אנגעשריבן געווארן וועגן דעם א בארג מיט ביכער, עס איז דא א בארג מיט שיטות, און פון.